א גוט יאר, היינט איז דאנערשטאג ביינאכט און איך געב איבער א באריכט וואס איז געווען היינט מיטן פראטעסט. קודם כל וויל איך איבערגעבן א גריס אז ס'איז געווען א שיינער פראטעסט, א גרויסער עולם, שיין מסודר, ס'איז געווען אין פראנט פון די ענטרענס פון מיסטער טשארלס היינס' אפיס ווי ער האט דארטן זיינע פיר פינף הונדערט עי די עי'ס וואס ארבעטן פאר אים, עי די עי מיינט אסיסטענט דיסטריקט אטורני, און יעדער האט צוגעקוקט. אינטערעסאנט, איז געקומען דארט איינער, זענט געוען דעטעקטיווס אויכעט, ס'זאל נישט ווערן קיין רייעטס, קומט איינער צו און ער זאגט מיר, טעל מי אר יו ראביי ראזענבערג, זאג איך אים, יא, זאגט ער, איי רעקאנאייז יו, איי וואס די וואן דעט ווענט טו די האספיטעל ווען דעי פארט בליטש אין יור אייז, אוי איים סאו העפי פאר יו, יו אר סטיל אראונד, wow! ס'איז געווען דארט די הו איז הו פונעם גאנצן דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, מען האט געקוקט, ס'איז געווען לעבעדיג, מען האט זיך ארומגעדרייט, ס'איז דארטן דא א רונדיגע שטיין, און מ'האט זיך ארומגעדרייט מ'האט געשריגן יעדער האט געהאט פאוסטערס, איך האב אויך געהאט א פאוסטער, איך האב געהאט איין שעם אן יו טשארלס היינס און א פיקטשער פון אים, און אויף די אנדערע זייט איז געשטאנען ווי ני די בערעט די עי און ס'איז געווען די טעלעוויזשענס די רעדיאוס יעדער האט אויסגעהערט און נאכדעם האבן זיי אונז אויסגעפרעגט פונקטליך וואס ס'גייט פאר, און ס'איז געווען נאך מענטשן זיי האבן געטראגן פאוסטערס אז מ'זאל באפרייען שלמה אהרן קעלנער פון דעם וואס מען טוט אים טארטשערן פאר גארנישט, עניוועי נאכדעם האבן זיי אונז אויסגעפרעגט אונז האבן מיר אלעס מסביר געווען וואס דא גייט פאר אין די אידישע געגענט, וואס וואס מיסטער טשארלס היינס האט געטון עוולות פאר די אידן און פאר די גוים. אז ער האט איינגעזעצט צוויי פאלשע גוים, איינס ביי דעם קעיס וואס מען האט געהארגעט ר' יחזקאל שאמעס און איינס ביי דעם קעיס וואס מען האט געהארגעט לייזער פאללאק, איז דער פשט אז סאיז נאך דא יעצט איינער וואס סדרייט זיך אין די גאס א קילער. סאו דאס איז צוויי רעות געטון, קודם מ'האט איינגעזעצט דעם ראנג פערסאן און נאכדעם די מענטש וואס ער איז דער וואס האט געהארגעט דרייט זיך פריי, איז במילא סאיז א גרויסע פראבלעם די גאנצע טשארלס היינס און נאכדעם האב איך זיי מסביר געווען. מען קען פארקויפן דעם גאנצן בילדינג, ס'איז זייער א טייערע בילדינג, וועט עס געבן פאר די גאווערמענט, ממילא וועלן זיי קענען אביסל דעקן זייער דעפעציט, די אמעריקען גאווערמענט, ווייל די בילדינג פעלט נישט אויס, ס'איז נישט קיין דזשאסטיס דעפארטמענט, ס'איז א קאראפשן דעפארטמענט, און מ'וועט נעמען ביי משה פרידמאן איד'ס אפיס, כ'האב זיי מסביר געווען ווער משה פרידמאן איז, דער באטלער און דער פערסענעל סעקרעטערי פון זאליקאן, פון די סאטמארע זאליס. און במילא דארט ביי יענעם אפיס גייט דאך די אלע שייגעצן גייט דאך פון דארט דורך נו וואס דארף מען צאלן אזא גרויסען בילדינג מיט אזויפיל עי די עיס, מיט לויערס מיט נאך דעם מיט דא די דזשאסטעס סיסטעם דער קאורט סאיז אזוי געפעלשט געפאפט דורך און דורך. און ביידעוועי סאיז יעצט ארויס געקומען פון מאנסי די ראקלענד קאנטי נוספעיפער שרייבט ער דארט די זעלבע אז יעדער איבער ראקלענד קאנטי געטס עוועי וויט מורדער. אינטימידעיט וויקטימס, און ס'ווערט דארט געברענגט אפאר נעמען פון די אלע וואס זיי האבן אוועקגעוואקט, און זיי זאגן אז ס'איז דא אפאר מענטשן וואס זיי שלאגן זיך, איינער איז נאך, ער שלאגט זיך אויך קעגן די געלא'ס, און איינער ראביי ראזענבערג, און נאך איינער, און דעטס בעיסיקלי. זענען מענטשן אן קיין פאליטיקעל קאנעקשאנס, סינגעל הענדעד פיפעל וואס אלע שלאגן זיך ברוך השם, און ס'פארט זייער גוט. ברוך השם. עניוועי, מ'דארף זעהן אז דער טשארלס היינס זאל ארויס פליען פון דארטן, אדער זאל מען אים לייגן אין דזשעיל, אדער זאל מען אים ארויסוואוטן. ס'איז אויך געקומען דארטן ביידע, דער מיסטער טאמסאן וואס ער לויפט צו זיין דער דיסטריקט אטורני, און דער צווייטער איז מיסטער עיב דזשארדזש. בקיצור, דער מיסטער טאמסאן קומט צו צו מיר און ער זאגט מיר, העי, ראביי, האו אר יו? און ער גיבט מיר די האנט.

דאס וואס ער האט דאך אויף יעדן אראפגעלייגט, אינטערעסאנט זיי זענען די גרעסטע עקסטארשעניסט אבער יעדער איז אן עקסטארשעניסט ביי זיי. עניוועי זאגט ער מיר ליסן ראביי יו אר דואינג א פענאמענעל דזשאב פראם די העיט אוו די פיפעל אגענסט יו איי קען סי דעט יו אר דואינג גוד. עניוועי נאכדעם איז געקומען עיב דזשארדזש און. זיי האבן אלע גערעדט דארט, און עיב דזשארדזש האט מיך געפרעגט צו ס'איז ארום א טוויטער אז איך בין שוין נישט מיט אים, זאג איך אים זיכער נישט, איך האב געזאגט אויפן האטליין איך רעזיגניר, איך האב אזוי געזאגט, איך האב נאך געזאגט מער אויכעט, איך האב אים געזאגט אזוי, איך בין שוין היינט מיט הינדי קאון, הינדי קאון, צו איר גיי איך קאמפלעינען? זאג איך אים פארוואס דארף איך גיין צום רב און די רב זאל גיין צו די רעבעצן די רעבעצן זאל גיין צו די קאץ גיי גראד צו די קאץ איך גיי צו די קאץ צו הינדי קאון איך האב שוין מיט דיר גארנישט איך גיי צו די קאץ דיירעקט ווייל די קאץ פארשטייסט דאס איז די סחורה וואס דו האסט פאר איר מורא געהאט דו האסט מיר צוויי מאל געהייסן איך זאל אראפ נעמען איר נאמען פון מיין האטליין און איך וויל דיר זאגן ביי מיר איז נישט דא אזא זאך ווי איינער זאל מיר דאמענירן וואס צו טון. כ'האב באצאלט פאר דעם א בולעט אין קאפ, כ'האב באצאלט פאר דעם בליטש אין די אויגן, כ'האב באצאלט פון דעם אסטרעזעישן, איך בין אין חרם, זיבן יאר נישט דא קיין שול וואו צו דאווענען, כ'האב באצאלט א העווי פרייז, יעדער צווייטער לויפט מיר נאך אין די גאס, היינט שוין אביסל בעסער. יעצט איך וויל ענק דערציילן א מעשה, ס'איז דא א קאפי סענטער אין עיט, כ'מיין ס'איז עיט טווענטי טרי בראדוועי, זיי פרינטן דארטן, ס'הייסט פרינט אוט, זיי פרינטן דארטן די אלע גרויסע ארקיטעקטשורעל דראאינגס, און זיי פרינטן סתם אזוי אויך, און איך האב געוואלט פרינטן גרויסערע פאוסטערס, איך זאל עס קענען האלטן דארטן ביים פראטעסט. בקיצור. איז איינער האט עס מיר אויסגעפרינט אלעס דארט איז געווען עפעס א אינגערמאן איך ווייס נישט צו ער ארבעט דארט צו נישט און געט א גיי צו דארט צו אן אנדערן ער זאגט אים נעם אים צו לאז נישט ער זאל פארקויפן קיצור ער געט א כאפ צו אלע פעיפערס און לאזט נישט ער זאל עס ער וויל עס מיר נישט געבן פרעג איך אים וואס איז דאס זאגט ער די הייסט נחום ראזנבערג פאר דיר פארקויף איך גארנישט שוין. פארטיג, נאו פראבלעם. זאג איך אים ווייסט וואס, אקעי דעמאלטס לאמיך צומאכן מיין פייל, ווייל מען גייט אריין אין די אימעיל, האסטו דאך יעצט מיין אפענע אימעיל, לאמיך עס צומאכן, זאגט ער ניין מען קען דאס דא אויך נישט, און די אינגערמאן האט געהאלטן אין איין שיסן פיקטשערס פון מיר די גאנצע צייט, איך מיין דאס פון דעם דאס לאך איך מיך שוין אויס, אבער די גייסט יענעם זאגן און די לאזט נישט, און די לאזט מיך נישט צומאכן מיין אימעיל, האב איך גראד געקאלט ניין וואן וואן, ווייסט דאך די מעדזשיק נאמבער ניין וואן וואן. די פאליס איז געקומען און געמאכט א ריפארט. נאכדעם קומט ער ארויס, ער האט געזען ס'איז ערנסט די מצב, און קומט ארויס, איך האב שוין צוגעמאכט, נאר איינמאל איך מאך צו דיין קאמפיוטער איז שוין אלעס צוגעמאכט. זאג איך אים, איך פארשטיי, קענסטו שוין האלטן אפן, איך האב שוין געטשענדזשט די פעסווארד, קענסט שוין טון וואס דו ווילסט, איך האב עס שוין צוגעמאכט דורך מיין, איך האב דאך דעם טעלעפאן, סמארטפאון, דאס איז די וואס מען דארף אים אנטון, אונטערוועש, אינטערנעט עפעס, איך געדענק נישט דעם נאמען, יא, פיזשאמעס דארף מען אים אנטון, ווער ווייסט. עניוועי, זאג איך אים, דאס איז אקעי, באט דאס וואס דו האסט געטון איז אגעינסט עטיקל רולס אוו ביזנעס און דו קענסט גיין זיצן פאר דעם. עניוועי, למעשה איך האב נישט געברויכט מער פון אים גארנישט, איך קען גיין אין אן אנדער פלאץ אויכעט, נאר איך וויל מסביר זיין פארן עולם. אהרן און זלמן לייב האבן ביידע פרנסה פאר זיך, פאר זייערע קינדער, אסאך יארן טו קאם, אסאך דזשענערעישאנס טו קאם, זיי וועלן שוין ארעמעלייט נישט זיין. לכאורה, כ'מיין בדרך הטבע. יעצט אהרן און זלמן לייב האבן דיך טיף טייער צו דו האסט צו באצאלן דיין גראסערי ביל צו דו האסט נישט צו באצאלן דיין גראסערי ביל. ער האט מיט דיר גארנישט, ער לאכט פון דיר, ער זאגט אידעלעך געטס מיר ענקער געלט און פארטיג. עס האט מיר דערציילט א איד וואס איז געווען א מולטי מולטי מיליאנער, ער האט געגעבן פאר ר' אהרן א גאנצן בעסמעדריש עפעס א תלמוד תורה איך ווייס וואס ער האט געגעבן, ער האט אזויפיל געלט געגעבן פאר סאטמאר מיליאנען. און ליידער איז געווארן א שטיקל יורד ווייל די ריעל עסטעיט דארט ווי ער האט געהאט און פלעגט בויען איז געווארן אויסגעשפילט און ער האט נישט געהאט אפילו אויף שבת א לאנגע צייט. היינט טוט ער ווייטער געשעפטן. כ'האב אים אייביג געזאגט דו וועסט נאך האבן געלט ווייל א קוואל וואס האט געגעבן וואסער טריקנט נישט אויס לאט סמיסעס. ס'דא שיטת הראש אין סעיף מ ז אין הלכות מקוואות אז מען גיסט אריין וואסער ווי ס'איז געווען א קוואל און ס'לעבט צוריק אויף הייסט עס א מעיין אפילו דו האסט אריין געגאסן שאובין וואסער פארוואס ווייל אונטער דער ערד די גידי הארץ לעבט נאך סאו ווען דו וועסט נאך מצליח זיין און ער ברוך השם האט שוין אנגעהויבן מצליח צו זיין זאגט ער מיר די פיר פינעף יאר וואס ער איז געווען אן ארעמאן קיינער האט אים נישט געקענט פון סאטמאר אפילו דער גרויסער רבי אהרן, רבי אהרן הגדול, ווען ער האט אים געטראפן אמאל דורכגיין געט ער אים שלום, זאגט ער איי ווער זענט איר נאך, זאגט ער די לאו לייף וואס די ביסט, די ווייסט נישט ווער איך בין, ווען איך האב געגעבט דא דעם גרויסן בילדינג האסטו גאנץ גוט געוויסט, האסט דאך געלעקט צו מיר, ביסט אהיימגעקומען צו מיר אין שטוב אפילו. סא דאס איז אונדזער מענטאליטי, ווילאנג דו האסט האסטו און ווילאנג נישט דו האסט נישט האסטו נישט. יעצט אהרן און זלמן לייב אונטערצוברענגען א מענטש על לא דבר איז ביי זיי נישט קיין שום עוולה, והא ראיה אהרן לאזט מסרן די זאלוינים און זלמן לייב לאזט מסרן די ארוינים. מענדעלע חזיר האט אונטערגעשריבן קעגן מיר ער האט מיך געוואלט אונטערברענגען, די זאליג האט אויך אונטערגעשריבן כאטש ער ער כאפט נאך היינט נישט וואס איך האב געוואלט באט עניוועי. סאו וויל איך ענק זאגן יונגעלייט, עטס מאכטס א גרויסן טעות, עטס זאלטס נישט סעקריפייסן נישט ענקער לעבן נישט ענקער געלט פאר די משוגעים. למעשה איך יעצט ווען איך וויל קען איך לייגן יעצט אזא מין לאו סוט אויף דעם סטאר אז ס'האט נישט דא דאס גלייך. און איך קען ענק ארויס דרייווען פון ביזנעס, נאר וואס, דאס איז נישט מיין מלחמה, מיין מלחמה איז נישט צו עטץ זאלטס עקזיסטירן צו נישט, מיין מלחמה איז אז די קינדער זאלן זיין סעיף, אבער ווען איך וויל קען איך דיר מאכן יענעם לאוסוט, כ'האב א פאליס ריפארט, ס'געווען איינער וואס ער האט באשטעלט קעיק. און ער איז א געי, א, ער איז פארכאפט אין משכב זכר, און דער סטאר קיפער האט געזאגט איך בין א רעלידזשעס קעטליק איך פארקויף עס דיר נישט, און האט אים געסוט, ער האט עס אים געמוזט מאכן, און האט אים געסוט פאר טויזענטער דאלער. עטס קענטס זיך היינט נישט ארומשפילן און אונז זעמער שוין נישט אין אלטן אזיאטישן מארמאראשן שטעטל, דאס האט שוין היטלער. זייער הנהגה האט שוין היטלער געהארגעט, ברענגטס עס נישט אויף אמעריקע, לאזטס עס דארט געהארגעטערהייט. עניוועי, סאו דאס איז וואס איך וויל ענק נאר מסביר זיין, דארט האט א יונגערמאן געצאלט אסאך געלט צו דינגען א סטאר אדער צו קויפן א סטאר, ער צאלט געלט פאר מאשינערי, פאר רענט, און דו גייסט, איין ארבייטער לויפט צו צום בעלעבאס צו צו א צווייטן און זאגט פארקויף אים נישט. דו ווייסט ווי ביליג דאס איז? איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס איך קען ענק יעצט אנטון אזאלעכע צרות פאר די נעקסט פיו יערס טו קאם. די אלע סופלייערס זאלן ענק אויפהערן צו געבן אט די מאשינס פאר רענטל. מען קען ענק צושפארן טאטאל. נאר דאס איז נישט מיין מכוון, דארטן ארבעטן ווי נישט וואס צען פופצן אידן וואס האבן פרנסה. סאו ווי קומסטו דיך אריין צומישן אין די מלחמה? איך האב דען דיך געשטערט? נאר אזויפיל, דער וואס האט מיך געשטערט האב איך אים געזאגט, דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז אפאר פון דיינע קינדער זאלן ווערן מאלעסטעד, און דו זאלסט אזויפיל נחת האבן, פונקטליך וויפיל דער וויקטעם פון ברוך מדחן, פונקטליך וויפיל נחת זיין טאטע האט פון דעם קינד, אבער כ'וויל נישט זאגן דעם נאמען ווייל ער איז דאך א וויקטעם. האט ר' משה ר י נאך זאג אים איך זאג דיר נאך. ס'גרינג צו שלאגן זיך מיט יעדן איינעם, ס'גרינג יעדן מבזה צו זיין, וויזוילאנג מ'גייט עס נישט אליין דורך, ווען דו וועסט זען אז אפאר קינדער דיינע זענען אפגעפארן און זיי זאגן אז א מלמד אדער א חבר האט זיי מאלעסטעד אדער א עלטערע בחור, און דו וועסט זעהן נאכדעם אז ס'איז צרות און עס איז נישט דא פון אים קיין נחת, דעמאלטס העסטו דיך אויסלערנען וואס איך האב געטוהן פאר די קאמיוניטי. ניין ער האט נישט געוואלט, ער האט נישט ער האט באבאבאב, זאג איך אים רבי איד, איטס טו לעיט, וואטש ענד סי. יעצט וויל איך ענק פרעגן, וואס האט דיר אהרן אמאל געטוהן גוטס אז דו זאלסט דיך אננעמען פאר אים? ער האט דאך דיר גארנישט געטוהן, און ווילאנג דו העסט נישט האבן קיין געלט ביסטו גארנישט ווערט, און ווען דו העסט עס האבן העסטו עפעס ווערט זיין, און ווען דו העסט עס נאכדעם נישט האבן העסטו ווידער גארנישט ווערט זיין. עניוועי. דאס איז נאר געווען צו ווייזן וויפיל אינטימידעישן דא גייט נאך היינט פאר. א ראצער א אינגערמאן, איך ווייס נישט ווער ער איז אפילו, איך האב דאך אים פערסענלי נישט געבאדערט, קומט ער אן מיט א גאנצע מעשה ער לויפט נאך אין א פאבליק סטאר, עניוועי ס'איז זייער גוט ווייל דאס אלעס איז אריינגעגאנגען מיט א פאליס ריפארט, און נאכדעם. זעהט מען וויאזוי אונזער קאמיוניטי זעהט אויס, פול מיט אינטימידעישן, די גאווערמענט איז קרעקינג דאון אן איט סלאולי באט שורלי, וואטש ענד סי. שוין, נאכדעם זעמיר געגאנגען צום פראטעסט, דאס איז געווען צו דרוקן די גרויסע פאוסטערס, ער האט עס נישט געוואלט דרוקן, איז בין איך געגאנגען עס דרוקן ערגעץ אנדערש. נאו פראבלעם, סא סאטמאר האט זיך אייביג איינגערעדט זיי פירן די וועלט און אן זיי קען מען נישט עקזיסטירן, געווען אמאל כ'האב געמאכט א מקווה א כלי מקווה אין באלטימאר איז געווען דארטן איינער וואס איז געקומען א מוהל א מוהל פון ווילימסבורג ס'איז געווען אין היינעמאן שול האט ער געזעהן ווי זעקס אינדערפרי זיצן אפשר הונדערט פופציג אינגעלייט, מען לערנט רוב פון זיי לערנען דף יומי און די מיעוט האבן נישט געלערנט דף יומי שוין יעדער האט געהאט שיעורים נאכדעם זיבען האט מען זיך געשטעלט דאווענען דער ליטווישע דאווענען, יעדער שטעלט זיך אויף, מען רעדט נישט ביים דאווענען, מען שאקלט זיך אויף איין פלאץ, און נאכדעם איז געווען די ברית, נאך די ברית, איך בין דארט געווען איבערנאכט ווייל איך בין געווען וועגן א מקווה, זאגט ער מיר דער, נאך די ברית זאגט מיר דער מוהל, זאגט ער איך זאג דיר באמת, מען האט זיך אלץ איינגערעדט אז נאך. איך ווייס למשל פלאשינג עוועניו אמאל געווען, היינט איז עס אפשר ארויסגערוקט שוין ביז מערטל, נאכדעם ענדיגט זיך די וועלט און מען פאלט אריין, ס'איז נישט דא מער קיין מענטשן, נישטא קיין אידן, איך זע ס'איז דא שיינע קהילות. פארשטייסט? דאס איז געווען אונזער סיסטעם. סאו כ'האב עס געמאכט ערגעץ אנדערש און מ'איז געגאנגען פראטעסטירן. ענדליך מ'קומט מיר דארט אן און ס'איז געווען אלע צייטונגען, ס'איז געווען די פאליטישאנס און מ'האמער דארטן ארויסגעשריגן אונזער וויי געשריי וואס מ'האט געטון א וואסערע חורבן מ'האט געמאכט פון ברוקלין סיי פון די אידן און סיי פון די גאס. און. ס'איז געקומען טאמפסאן, מיסטער טאמפסאן, און ס'איז געקומען דער עיב דזשארדזש, זיי זענען אלע געקומען דארט רעדן. יעצט, איינע פון די זייער שיינע זאכן וואס איז דארט געווען איז, אז די קינדער, איך מיין ס'איז די אייניקלעך, נישט די קינדער, די אייניקלעך פון דעם דזשאבאר, דער וואס איז געזעסן פֿופֿצן יאר וועגן לייזער פאללאק, זיי זענען געקומען, זיי געווען דריי שווארצע אייניקלעך, און זיי זענען געשטאנען פארנט פאר אונז אלע, און יעדער האט געטראגן א סיין קעגן דזשאו היינס. טשארלס היינס, ער האט צוויי נעמען, דזשאו טשארלס, און ס'איז געווען מורא'דיג הארצרייסעניש, ס'איז די אייניקלעך פון א זיידן וואס האבן אים געקענט אינדזשויען און רעדן מיט אים און אויפוואקסן מיט זיי אינאיינעם, איין אייניקל איז געווען צוועלף, איינער צען און איינער מסתם אכט, די אלע האבן געדארפט זען ווי זייער זיידע איז א פריזנער על לא דבר, ווייל משה טעראריסט פרידמאן פירט דא די שטאט, צו ווייל מ'האט געוואלט באהאלטן ווער ס'האט אים באמת געשאסן. ס'איז א דזשאוק וואס דא איז פארגעגאנגען, אויסער דעם וואס דאס איז געווען א פאליטיקעל דעמאנסטרעישן איז עס געווען א הארצרייסענדיגע דעמאנסטרעישן, ס'איז איך זאג ענק באמת ס'האט מיר אויך געריסן מיין הארץ, איך האב געזען יעדער ווער ס'איז דורך, און אויך די אלע טעלעוויזשענס וואס האבן עס געקאווערט, ס'איז געווען הארצרייסעניש, מ'נעמט מענטשן מ'זעצט זיי איין פאר גארניש, אדער מ'נעמט מענטשן מ'טוט זיי טארטשערן יארן פאר גארניש, דארט איז אויך געווען איינער. וואס ער שרייבט פאר א גרויסע נוספעיפער פאר א מאגאזין, און אונז האלט ער שוין אפאר מאל מיטן ארטיקלעך וועגן נישט לאזן קינדער גיין אין מקווה פיריעד, א יונגל אונטער דרײַצן יאר אז ער וועט גיין אין א מקווה מ'עט אים טרעפן אן א עלטערן זאל מען גראד צונעמען דאס קינד די טשיילד. פראטעקשן סערוויס גייט אים צונעמען, מ'ארבעט מיר אויף דעם זייער שטארק, און אפילו מיטן טאטן האב איך אויכעט געזאגט פאר די נוספעיפערס ס'איז נישט כדאי צו נעמען א יונגל ווען ער איז קליין, כ'האב זיי מסביר געווען קודם זעהט ער ראיות אסורות וואס מ'טאר נישט, נאכדעם איז דא זייער אסאך מענטשן וואס ביז היינט איז דאך געווען אפן מ'האט געטאטשט קינדער, מ'האט צוגעקוקט וויאזוי קינדער לויפן ארום מיט קישוי אבר מיט אנדערע זאכן, ס'איז געווען אזוי מין. נעסטי און דיסקאסטינג אז ווער ס'האט דעם געים ערפינדן אז קינדער זאלן גיין אין מקווה דעם גייט קיינמאל פון גיהנום נישט ארויס עניוועי איז כ'האב דארט געטראפן יעצט דעם מענטש וואס ער העלפט שטארק צו צו דעם סא האף מיר ס'עט ווערן א געזעץ בקרוב און מ'האמער זיך דורך גערעדט אביסל. און נאכדעם זעמער זיך אלע שיין צוגאנגען און יעדער געגאנגען אין זיין וועג יעצט וויל איך ענק פארציילן קודם כל. וואס איז געווען מיט אברהם פרידמאן? אברהם פרידמאן איז געקומען צו דער עיב דזשארדזש און מען האט זיך אפגערעדט. פרעגט אים אברהם, אז דו וואלסט געווען דער די. עי. וואס וואלסטו געזאגט וועגן דעם פאל פון מיסיס דייטש און נחמיה וועבערמאן? זאגט ער, איך בין דאך נישט זיכער, ווי קען איך דיר געבן א מיינונג? זאגט ער, פון וויפיל דו האסט געהערט וואס זאגסטו? זאגט ער, פון וויפיל איך האב געהערט איז נישט שייך צו זאגן. אזוי האט מיסטער דזשארדזש געזאגט פאר אברהם. נאכדעם פרעגט ער אברהמ'ן, און וויפיל האסטו געהערט פונעם קעיס? זאגט ער, זייער ווייניג. זאגט ער אים וואס האלטסטו פונעם קעיס? ס'איז געווען א הונדערט פראצענטיגער בלבול, נחמיה וועבערמאן איז חף מפשע. גראדע איך הער זאגן, אזוי הער איך, כ'ווייס כ'בין נישט ריספאנסיבל איך נעם א דיסקלעימער, איך הער זאגן ער איז אזוי דיפרעסט אין די תפיסה אז ער לאזט נישט אפילו שוין זיין ווייב און די קינדער זאלן קומען, הי איז הי איז הי איז גאנע בי פינישד. האט מיר איינער געזאגט מען דארף זעהן עפעס צו טוהן אז זיין ווייב זאל יא קענען קומען צו נישט, זאג איך לאמיך דיר מסביר זיין. זיין ווייב איז מיסיס קרויס, און מיסיס קרויס האלט אים נישט ביים קומען וויזיטן. זאגט ער ניין, ער האט חתונה געהאט מיט שטאהל'ס טאכטער, זאג איך ניין ניין ניין, מיט איר האט ער געוואוינט ביינאכט און געמאכט קינדער, אבער זיין ווייב ווי זיין הארץ איז געווען והיה עיניך ולבך שמה כל הימים איז געווען ביי מיסיס קרויס, ער זאל נישט פארדרייען קיין קאפ, און מיסיס קרויס האלט אים נישט ביים קומען וויזיטן. מיסיס קרויס טענה'ט ס'האט זיך דאך שוין אויסגעהאלטן די ברי וואס ער האט איר אפגעבריהט מיטן פלעשלייט ווייל ער האט איר געזאגט זאל נעמען פינאט באדער און ס'איז א ריזיגע סגולה והא ראיה ס'טוט שוין נישט וויי און נאך א זאך אלע סייטס אין די גאנצע וועלט און אלע טעלעוויזשענס האבן עס באשריבן סאו אבוויעסלי ס'איז א סגולה מען דארף עס פעטענטן וועט ער מאכן אסאך געלט דער נחמיה סאו לאמיר נישט קאנפיוזען ווער זיין ווייב איז. און ווער ס'געווען די פרוי וואס ער האט גענוצט ווי א פילגש צו מאכן מיט איר קינדער? עניוועי, סאו צוריק קומען דא יעצט איז פרעגט דער עיב דזשארזשן דעם אברהם פרידמאן און וואס זאגסטו? זאגט ער ס'א בלבול, פון דעם ביסל וואס איך ווייס איז עס א בלבול. נו זאגט אים עיב דזשארזש זעסטו איך האלט ניט מיט די אידן ווייל איך בעק מיסטער קעלנער. זאגט ער דאס איז נאך א מיסטעיק וואס דו מאכסט, דאס איז אויך א ליגן. קעלנער איז א זינדיגער מענטש, קעלנער האט געוואלט עקסטארטן געלט, ווייס איך נישט, דער אברהם איז טאקע אזוי משוגע געווען, איך, איטס אנבעליוועבל, איך קען אים נישט פארשטיין ווי משוגע ער איז אזאלכע סטעיטמענטס צו שיסן, יעדער איז קאנווינסד אז נחמיה איז א חזיר, ס'איז נאר געווען איין פראבלעם אז ס'איז דא דא דער איינער דער משולם פאלאטשעק, ער האט געוואלט מאכן אפאר טאלער און געזאגט נחמיה אונז גיימיר רעיזן געלט. היינט זעה איך קיינער איז נישט קאנווינסט אז אז ער איז חף מפשע, ער איז אינעסענט, ווייל ווען נישט פארוואס טוט מען פאר אים גארנישט יעצט? סאו דאס איז א דזשאוק די גאנצע זאך געווען, און דאס איז נאר געווען א מאני מאוומענט, יעצט דארף מען האבן אזויפיל געלט אז קיינער וויל שוין נישט געבן דאס מין געלט, און מען זעט נישט ווי ברוך מרדכי איז אנגעקומען מיט די גרויסע געלטער אויך נישט, סאו בקיצור. און נאכדעם האט ער מחליט געווען אז קעלנער איז א א אן עקסטארשעניסט, וויאזוי האסטו דאס מחליט געווען? דו האסט גערעדט מיטן אמאל? דו ווייסט די מצב וואס דארט איז געווען? און זאג מיר אברהם אפשר בין איך אויך אן עקסטארשעניסט ווייל די לעבאוויטשעס האבן געזאגט אז ס'איז דא צוויי עקסטארשעניסט איינער הייסט קעלנער איינער ראזענבערג ער האט א האטליין און קעלנער לויפט אויפפיקן די געלטער. און נאך גארנישט אברהם יעצט פארקויפט פאר די ארוינים זאל מען דעם. צייטונג וואס איז שוין נישט געגאנגען, א אויסגעדראשענע וואס האטס אים געדארפט לאזן פאלן אינגאנצן, האבן די ארוינים אריינגעבאכעט געלט זיי זאלן קענען האבן נאך א צייטונג, פיין, פארט עס גוט, אז ער האלט מיט די ארוינים. יעצט אברהם אז דו האלטסט מיט די ארוינים דארפסטו זאגן אז נחמיה האט יא געטאטשט מיידלעך, ווייל דאס איז דאך געווען פון די זאליס קלאב, אה, ער האט גענומען מיידלעך פון מאנרא אויך, פיין, ס'איז גוטע נייעס, עניוועי, יעצט קענט עטס האבן א פיקטשער ווי עטס האלטס מיט די פאליטישענס. יעצט, ס'האלט אין איין ארויסקומען נאך דאקומענטס וואס טשארלס היינס איז זייער ברוגז אויף זיין סטעף, זיי האבן אים ביטער פארפירט. און דער אמת איז, שולדיג האלט איך איז רבי שלמה אהרן קעלנער די גאנצע צייט, איך וועל אייך זאגן פארוואס, ווייל זיי האבן געהאלטן די גאנצע צייט אז רבי שלמה אהרן וועט זיך בייגן די לעצטע מינוט און ער וועט נעמען א פלי און א מיסדעמינער, ס'געבט זיך אים נישט אפילו א טאג דזשעיל און אפילו נישט פראבעישן, און ממילא וועט זיך אלעס סעטלען. ליטל דיד משה, טעראריסט פרידמאן, ליטל דיד הי נאו. אז אונז האמער צו ווייניג מורא פאר אים, ווייל אונז האמער, די רבונו של עולם גייט מיט אונז, אונז האמער נישט געהאלטן ביי נעמען קיין פאלשע פליס, און דא איז דא צעטלעך וואס עס שווימען יעצט ארויס, פאלסיפייד צעטלעך, אנדערע מינע צעטלעך, איך קען נישט רעדן נאך פון דעם, ווייל דא מיין איך גייט זיך עס אויסלאזן מיט א גרויסן לאו-סוט קעגן איינע פון די גרויסע לויערס, איך וויל נישט רעדן ווייל איך וויל נישט.
ווי מען זאגט זיין א מענטש וואס ער געבט ארויס אינפארמעישאן וואס דאס קען שאטן צום קעיס, אבער דא האט מען מגלה געווען אזאלכע זאכן אז ס'איז אנבעליוועבל, און ווען דאס קומט ארויס וועט עס זיין שרעקליך. דער טשארלס היינס האט ממש געטון וואס ער האט געוואלט, ער האט געהאט אייגענע געהיימזע פאליס, ער האט געטון וואס ער האט געוואלט, ער האט אויסגעשטעלט פאלשע סטעיטמענטס, מען האט אים געקענט געבן פאלשע זאכן, אלעס איז געווען ביי אים אנגענומען. אבי ס'געפאר. סאו וועגן דעם צופיל די דעוועלאפמענטס וואס איז געשעהן היינט קען איך נישט צופיל רעדן, דאס קען איך ענק זאגן, מען ווערט דא געוואויר זאכן, מען זיצט דא לויערס און מען ליינט אויף אידיש און אויף ענגליש, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל ווער ס'איז אלס פארמישט דא, רבנים מיט דיינים מיט זאכן, איא. יוי האט זיך יעדער אראפגעלאזט אויף זייער א ביליגע מדריגה אלעס ווייל מען האט געגעבן דא געלט איך האף אז זיי האבן עס באקומען ווייל סקען זיין אז די לעבאוויטשעס האבן נאר צוגעזאגט צו מען האט באקומען צו נישט ווייס איך נאך נישט סאו איך האף א יעדער האט עס כאטש באקומען און מען האט עס אריינגעשטעקט אין גוטע זאכן חתונה געמאכט קינדער אויף יענעמס בלוט געמאכט בר מצוות געקויפט א הויז עניוועי אזוי זעהן מיר אונז אויס סאו יעצט גיימיר זעהן וואס סגייט זיין ווייטער. און כ'וועל ענק מודיע זיין עז די דעוועלאפמענטס אנפאלד. האטס מיר אלע א גוטן שבת, יעצט איז דאנערשטאג ביינאכט, פרשת דברים שבת חזון. יעצט איז דא וואס וועלן פרעגן וויפיל צענליגע טויזענטער מענטשן זענען געווען, וועל איך ענק זאגן, דארפסט נישט האבן צענליגע טויזענטער, דארפסט האבן פייטינג פאר די רייט קאוז און מיט די מידיע, דעטס אלל יו ניד. ס'איז געווען א שיינער עולם. אבער ס'איז ס'איז זיכער נישט געווען הונדערט טויזענט, ווייל ווען ס'איז געווען דער פראטעסט קעגן נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער איז אויך נישט געווען הונדערט טויזענט, זיי זענען געקומען זיי האבן פארקויפט הונדערט טויזענט און צייטונגען זענען געקומען זיי האבן געזאגט אונז שאץ מיר אויכעט, ווי זענען די איבריגע ניינציג? אונז זעמער דא נאר צען, און זיי האבן עס אפילו נישט געוואלט שרייבן, אבער. משה פרידמאן מיט די אלע אידישע האבן געשריבן אין ארץ ישראל ס'איז געווען הונדערט טויזענט, מ'זעט אז מ'האט יעדן געציילט צען מאל, נישט געווען קיין צען טויזענט אויך נישט, יעצט איז נישט וויכטיג למעשה וויפיל ס'איז געווען וויפיל ס'איז נישט געווען, די קאוז איז א רייט קאוז, יעדער האט קאנגרעדזשולעיטעד אז מ'שלאגט זיך פאר די ריכטיגע זאך, טשיילד סעיפטי איז די וויכטיגסטע זאך, דערווייל איז שוין אריינגעקומען יעצט נאך א לאוסוט פון נאך ניין מענטשן וואס זיי סוען ישיבה יוניווערסיטי, ביז יעצט האבן געסוט ניינצן מענטשן פאר טרי הונדרעט ענד עיטי מיליאן יעצט איז דא נאך א נייע לאוסוט פאר וויפיל וועט מען ערשט הערן וויפיל דאס וועט זיין. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דוב הייקינד האט געשריבן זייער א שיינעם פאוערפול לעטער קעגן דזשאו היינס, מוראדיג א פייערדיגע בריוו, און אזוי ווי היינט מוז מען דאך שוין קאווערן טשיילד מאלעסטינג אויכעט, האט עס וואס איז נייעס געמוזט שרייבן. שרייבט דארט איינער אריין אז. ווי דוב הייקינד געווען ביז יעצט? שרייבט א צווייטער, די גאנצע קרעדיט גייט פאר נחום ראזענבערג, ווען קיינער האט נישט גערעדט האט נחום ראזענבערג געשריגן, איז כידוע איז דא די איינער אויף א בלאג, אונז ווייסט מען שוין ווער ס'איז אויכעט, אייביג שרייבט ער נחום ראזענבערג איז א משוגענער און ער איז א משוגענער ער באלאנגט אין א משוגעים הויז. יעצט לאמיר עס אביסל צו צעלייגן, קודם כל איך דארף נישט ענטפערן יעדן משוגענעם נאר איך דאנק. די אלע וואס האבן אים געענטפערט ס'איז דא אפשר צוואנציג דרייסיג וואס זענען אריינגעקומען זיי האבן אים מורא'דיג ניס אראפגעריסן. איז דאס איז א פיינע זאך ווייל דער עולם טוט ריעלייזן דעם אמת. איי יענער שרייבט יא, דער איז אין די משפחה פון לעבאוויטש? נו זיכער וועט ער אזוי שרייבן. פארוואס זאל ער נישט אזוי שרייבן? נאכדעם האב איך אים געוואלט פרעגן זיין קרוב משפחה לעבאוויטש איז א נארמאלער מענטש געווען ער איז געווען א רעבען ער האט געזינגען מען האט אים געקענט הייערן פאר א שמחה צו פאר א שבת טאמער איז געווען א שבת שבע ברכות סאו ווי? פארוואס האט זיין נארמאלקייט נישט געגילט? ווי איז ער אנגעקומען צו אזא מין ירידה? פארשטייסט? יענער ער שרייבט אריין אזוי, און נאכדעם וויל איך דיר זאגן, דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג אז דער קלאצנבורגער איז געווען א גלח, און דער בעלזער רב, דער הייליגער בעלזער רב קדושת אהרן, איז געווען אן אויסגעוועפטער איד, און דער גרויסער שר התורה טשעבינער רב איז סתם געווען אן אפיקורס חלילה. די שפראך ארבעט נישט היינט. מיט די שפראך האט עטס אוועק געמאכט יעדן איינעם און עס איז געבליבן אליינס אויף איין זייט און יעדער איז שיין געוואקסן, חוץ כנראה דער בעלזער ווי ער איז געוואקסן, צו די אלע אנדערע ווי זענען געוואקסן. איז אויכעט א פראדוקט פון סאטמאר, דער סיגוטער האט אים אין חרם געלייגט, א איד וואס האט מאכיל נבילות וטריפות געווען, דער אייבערשטער האט געזעהן ס'וועט קומען א צייט אזעלכע רבנים ווי דער סיגוטער וועט מאכיל זיין נבילות וטריפות, האט ער שוין. פון אנפאנג געזאגט אז אין די ניין טעג זאל מען כאטש נישט עסן קיין פלייש, פארוואס כאטש ניין טאג זאל מען זיין אפגעהיטן פון פלייש? סאו עטס האטס א גאנצן פראבלעם מיט יעדן געהאט, יעדן אינטימידעיטעד און יעדן דיפעימד, העי יו דידנט גאו טו גוד אידער, מיט דיין גרויס שטארקייט, סאו כ'האב ברוך השם הנאה. קודם כל אז מענטשן זעהן ריעלייזן זיי דעם אמת, און נאכדעם האב איך ברוך השם א גרויסע הנאה אז ס'טוט זיך, ס'מאכט זיך. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב באקומען א אינסייד אינפארמעישן, כ'ווייס נישט צו ס'איז איין מעשה צו צוויי, אבער כ'האף ס'וועט ארויסשווימען, ס'דא א מלמד אין מאנסי, יארן אין א חדר, און דער מנהל האט אים געכאפט אז ער האט געפאטשקעט א קינד היינט, ניין און ער רעדט פון פאריגע וואך, ס'איז אנבעליוועבל, היינט נאכדעם וואס ס'איז דא די אלע מינע שטרענגע זאכן קען ער פאטשקען א קינד, דער איז חולה לאותו דבר, א מייזל ווען ער דרייט זיך ביי א מענטש אין די הויז און ער עסט. קומט ער נאר ארויס ווען די לייט איז צוגעמאכט, ער וויל נישט מ'זאל זיך באגעגענען מיט אים, ווייל ער ווייסט ער איז אין א סכנה. טאמער איז ער אבער האט שוין געגעסן אביסל פון די פויזן וואס הרג'ט די מייז, וועט ער שוין טאנצן ארום אפן, ער איז שוין געכאפט, דער מלמד איז געכאפט. עניוועי, דער מלמד איז געגאנגען און געטאטשט א קינד, איז דער מנהל געגאנגען צו אן אנדערן מנהל, איך ווייס ווער זיי זענען נאר, כ'וויל נישט יעצט רעדן נאך דערפון ווייל ס'איז אנדער אינוועסטיגעישן און כ'וויל נישט אז איך זאל קענען מאכן יענער זאל אנטלויפן אדער וואס און מ'וועט אים נישט אויפפיקן ווייל דא גייט זיין א סיריעס געים. עניוועי, איז וואס איז געשען איז, ער איז געגאנגען פרעגן יענעם מנהל, מנהל א' האט געפרעגט מנהל ב' וואס זאל איך טוהן אין אזא פאל אז מ'האט געטאטשט א קינד, זאגט מנהל ב' אזוי, דו האסט מיך נישט געפרעגט, איך קען דיך נישט, וועסט קיינמאל נישט זאגן איינעם אז דו האסט מיך געפרעגט. ווייל איך בין א מענדעטארי ריפארטער און כ'קען גיין אין דזשעיל גלייך מיט דיר. עניוועי, האבן זיי געשמועסט מ'וועט נישט זאגן אז ער איז געווען ביי אים. דערווייל, דער מנהל האט זיך געטראפן נעבעך אליינס, נו וואס טוט מען? ער איז געגאנגען און ער האט ארויסגעווארפן דעם מלמד. שטעל דיר פאר, טון א העלדישע זאך איז וואר, א יאר אויף פעטרע, דאס איז אונזער חורבן. יענער איז גראד געגאנגען און ער האט זיך געטראפן א דזשאב צו זיין א שלאף רעבע, וואס דאס איז מער עקסיידינג ווי צו זיין א לערן רעבע. אבער א שלאפרעבע קוקט ער דעם יונגל און ער זייפט אים אפ און ער געבט אים א באד און ער פאטשקעט מיט אים און ווען עס קומט ביינאכט דעקט ער אים כלומפערשט צו בפרט נאך ווען דאס קינד שלאפט און ער כאפט אפילו נישט וואס ער טוט. מיר געהאט פאריאר אויך אזא מעשה, א מלמד איז געקומען שטילערהייט און געטאטשט א קינד אין די באנק, די קינד נאך צוויי דריי מאל האט ער זיך אויפגעוועקט און ער האט שוין מורא געהאט צו גיין שלאפן, האט געקאלט זיין מאם, די רבי טאטשט אים יעדע נאכט, סא עניוועי איז ער געווארן א שלאפרעבע, יעצט הער איך ער האט געפאטשקעט אין שלאף.

וויי דיד הי דו דיס. עניוועי, ער האט אפגע'חזיר'ט א קינד און פארטיג. יעצט העמער זעהן, איך האב די אינסייד אינפארמעישן מאר אר לעס, איך האב עס נישט פונקטליך נאך, באט טאמער זיי גייען נישט פלאצן די זאך גיי איך עס ארויספלאצן. כ'האב ענק דערציילט אז דא אין קליימער האט א מלמד געטאטשט א יונגל בפומבי, סאו ער האט זיך שוין נישט באהאלטן ביי מנחה מעריב, ביי מעריב האט ער געוויסט אז דער עולם גייט נישט דארט אזוי ווייט, און לעבן א קלאזעט האט ער ממש, ער האט אים צוגעבינדן די הענט מיט א קייטל צו די בעק. און ער האט אים אראפגעצויגן דעם זיפער און געטאטשט אים, בקיצור ער איז ביי די אהרונים איז ער איינגעשטעלט, האב איך געזאגט דעם עולם אז ער איז אין קעמפ איז ער ביי די אהרונים, און ער איז א מלמד, איר ווייסט א האלבע שטאט האט מיך אפגעקאלט איך וויל וויסן ווער און וואס ווען ווייל דער מענטש קען טאטשן מיין קינד, זאג איך יעדן זייער זיכער מען האט אים ארויסגעווארפן, דאס איז וואס דא גייט פאר, דער עולם דעי וואנט טו בי עוועיר און דעי וואנט טו דו קאנסטראקטיוו, סאו איך גיי מאניטערן דעם קעיס קלאוסלי איבער אים. אז מען גייט נישט צו די פאליס גייט עס ארויף אויף מיין האטליין, דאס איז נאך ארגער ווי די פאליס, אויף דעם העט זיך שוין איבערקערן די שטאט, סאו אז ער האט א ווייב מיט קינדער און ער וויל פאר זיי זארגן זאל ער בעסער גיין אין דזשעיל ביפאר ער וועט נאך טאטשן זיין זיינע קינדער אויך. סאו עניוועי, יעצט איך האף ביז. ממש ביז ס'הייסט ביז אפאר טעג העט עס אויספלאצן, און אויב נישט גיי איך עס אויספלאצן, און עטס זענטס אלע מענדעטארי ריפארטערס דעס זאלט עטס געדענקען. אבער איך האב געוואלט זאגן אז דארט איז געווען מיט אונז עפעס א מיידל וואס זי האט פראטעסטירט, וואס איז מיט איר, די מעשה איז אזוי, איר טאטע איז א גרויסע רב אין וויסקאנסין, ער האט א שול פון הונדערט און מער מענטשן, און ער. האָט אָנגעבויקערט זײַנע טעכטער, זײַנע זין אויכעט, ווי אַ משוגענער. ער האָט צעבראָכן פֿאַר אַ מיידל דרײַ ריפּן-ביינער, און זי האָט אים גערופֿן אין קאָורט. און אַזוי ווי זי האָט אים גערופֿן אין קאָורט, איז, למעשה, דאָרטן אין וויסקאָנסין, גלייבט מען נאָך אַ ראַביי, אַז ער איז אַ הייליקער מענטש. איז זי געקומען דאָ, און זי גייט צו אַלע טעלעוויזשענס, מע זאָל מאַכן פּראָפּאַגאַנדע, אַז אַזוי ווי מע גלייבט הײַנט נישט דאָ פֿאַר אַ רבֿ, מע ווייסט, אַ רבֿ איז פֿול אָף פֿעיק, פֿאָוני, פֿראָד, זאל מען אנהייבן צו פארשטיין אז דאס ווארט ראביי איז אזוי ווי די רבנים האבן גע'גנב'עט דעם מלבוש פון בעל שם טוב הקדוש און זיי רופן זיך הייליגע מענטשן אבער זענען אין אמת'ן גארנישט און דאס זעלבע וויל זי יעצט דארט קאנווינסן דעם גאנצן קאורט סיסטעם אין וויסקאנסין און זי וועט עס מצליח זיין זארגטס ענק נישט היינט איז דער עולם ווערי ווערי אופן מיינדעד. יעצט האב איך געוואלט רעדן אפאר קלייניגקייטן וועגן דעם אינטערנעט בלאף. וואס אלע רבנים לייגן ארויף א גרויסן דגוש ווייל זיי ווילן נישט מען זאל דארפן רעדן פון אנדערע זאכן, יעצט דער באבובער רב האט געפירט א טיש ראש חודש אב פאר זיין טאטנס יארצייט און ער האט מסביר געווען אז מען זאל נישט האבן קיין אינטערנעט, די אלע זאכן זאל מען נישט האבן, יעצט שטיי איך און איך ליין דא.

און טו לערן וויט שוואכע בחורים, דער טאטע זכר צדיק לברכה וואס מקפיד אן איט, און משה וואלפסאן עטענדעד דעם טיש די פירסט טיים, הערליך! איך האב געוואלט אביסל רעאגירן, קודם כל דער טוויטער איז דאך אויכעט איינע פון די מאדערענע טעקנאלעדזשי, די טעקנאלעדזשי כלים, סא איך פארשטיי באמת נישט, מ. מען גייט און מען נעמט א חזיר און מען שעכט אים און מען זאגט אה יעצט איז ער כשר ווייל כ'האב אים געשאכטן, קומט דער רב און ער זאגט זיי מוסר און ער וויל זיי לערנען תורה און יראת שמים, נעמען זיי די אלע זאכן מען לייגט ארויף אויף די אלע טעקנאלעדזשי קייט און נאכדעם, ס'שטייט דא אזוי מען זאל נישט גיין צו קאלעדזשעס, כ'וויל אייך דערציילן א מעשה, כ'וויל נישט זאגן קיין נאמען נאר אין באבוב איז דא א יונגערמאן ס'איז זיך געגאנגען לערנען א פראפעשן, כ'וויל נישט זאגן וואסערע ווייל כ'וויל נישט רעדן דערפון, בקיצור. און למעשה האט ער מצליח געווען, באבובער רב, נאך ר' שלוימעלע האט אים געהאלטן אין איין זאגן מוסר, גיי ארויס דערפון, מען טאר נישט, מען לערנט זיך א פאך, קאלעדזש, די גאנצע ניין יארדס. ער האט נישט געפאלגט דעם רעבין ווייל ער איז נישט געווען פון די גרעסטע חסידים, ער האט געוואוסט ער דארף האבן פרנסה און דעטס איט. למעשה וואס איז געווארן צום סוף? ער האט שיין מצליח געווען, יעדער נוצט אים. עס איז זייער א פערסאנאליטי אין די פאך וואס ער איז, עס איז גראדע צו היילן מענטשן, עס איז נישט שלעכטע זאכן, עניוועי, און ער האט געהאט א ברודער, וואס דעם ברודער האט מען געטראפן, איך וויל נישט זאגן, ער איז געווען פיל מיט טאטו'ס, און מען האט אים געטראפן אמאל ערגעץ לעבן וואסער דארט נאך פלעטבוש, עס הייסט קאני איילענד געגנט, פארטאגס ער האט עפעס געוואלט צוכאפן עפעס א פארטא ריקישע שיקסע פון אן אנדערן, און צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ האט מען אים געשטאכן. האט זיין טאטע זיך אנגערופן מיט וועם פאר איך בעסער, מיט דעם וואס ער איז זיך געגאנגען לערנען א פאך און ער ארבעט און ער האט פרנסה און ער האט חתונה געהאט צו מיט יענעם. סוף האט יענער אויך ברוך השם גוט חתונה געהאט. למעשה איך וויל זאגן פארן באבובער רב הערט מיך אויס. איר ווייסט ווען דער רבי איז נישט געזונט געווען רבי שלוימעלע האט זיך געטון דארטן אין די קאסע, גניבות, גזילות, און איר ווייסט ווען דער רבי איז נאך געזונט געווען האט באבוב געלעבט זייער אסאך, פון די דראג קארטעל, זיי זענען געווען אזוי גרויס, זיי האבן געפירט די גאנצע קארטעל אין איינע פון די סאוט אמעריקאנער שטעט, דאס איז אלעס ווייל מען האט נישט געהאט קיין פאך, און ווייל מען איז נישט געגאנגען אין קאלעדזש. יעצט איינער וועט מיך פרעגן, יעדער קאלעדזש גרעדזשועט האט א דזשאב? די ענטפער איז ניין, אבער יעדער נישט קאלעדזש גרעדזשועט קען היינט נישט האבן קיין דזשאב ווייל ער קען נישט גיין שלעפן באקסעס, יעצט איר האט געהאט הצלחה, געלט האט איר געהאט, איר זענט געווען ר' שלוימעלעס זון, האט איר אנגעקויפט אביסל ריעל עסטעיט און איר האט מצליח געווען, דערס נאטינג ראנג אונז זעמער נישט דזשעלעס אויף אייך, אבער וויל דיך פרעגן א זאך, ווען א אינגערמאן האט נישט אויף שבת צו מאכן זארגט איר אויך פאר אים? און לאמיר עס זאגן אז איר וואלט זיך יא געזארגט פאר דעם אינגערמאן? לאמיר זאגן איר זארגט זיך פאר דעם אינגערמאן, נו, דער אינגערמאן וויל נישט זיצן אויף אייער קצבה, איר געבט ארויס א כלל, א סטעיטמענט, מען טאר נישט גיין אין קאלעדזש, וועיט א מינוט, ווען הייסט עס קאלעדזש, ווען הייסט עס נישט קאלעדזש, אז איינער גייט זיך לערנען א פאך צו זיין, לאמיר זאגן א נורס, צו אן EMT, הייסט עס אויך קאלעדזש, ווייל מען גייט דאך אין א קאלעדזש למעשה, סאו די פלורעל סטעיטמענטס, דאס ברענגט אונטער אידישקייט. דאס ברענגט אונטער פרנסה פאר כלל ישראל. איר זענט לאקי, איר זענט אייער טאטענס זון, א דינאסטיע, און אייער טאטע האט געהאט גרויסע גבירים וואס האבן אים געשטיצט, און עפעס איז געבליבן פאר אייך אויך אין די טאש, זענט איר געווארן אן עושר, און איר פעלט אייך נישט קיין געלט ווייל איר נעמט קוויטלעך. איך פארשטיי בכלל נישט דאס מין וויאזוי איר קענט זאגן אזא זאך, איר דארפט זאגן אז ס'זאל זיין אין אייערע תלמוד תורה געהעריג ענגליש און היי סקול פאר די בחורים, און אז מען דארף גיין אין קאלעדזש ס'איז דא כשר'ע קאלעדזשעס, ס'איז דא למשל טורא קאלעדזש האבן יונגלעך מיט מיידלעך, און אינעם טאג וואס יונגלעך דארט א פיס צעבן צו דו קענסט זעהן זיי גייען ארויס פיר פינעף הונדערט בחורים מיט יונגעלייט יעדע נאכט, יעדע צווייטע נאכט, און אינעם טאג וואס מיידלעך זענען דארט טארן קיין בחורים זיך נישט געפינען, מען האט דאך אויף אלעם געטרייט צו טרעפן א סעלושען, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה שלימה אויף יעדע זאך א סעלושען. ער האט אונז געגעבן אז מען מוז חתונה האבן מיט א פרוי, האב נישט חתונה האסטו נישט קיין פראבלעמען מיט קיין נדות, זאגט דער אייבערשטער ניין האב יא חתונה נאר וואטש וואס דו טוסט, האט מען אונז געגעבן אז מען זאל האבן א פרוי זאל זי גיין צניעות'דיג, און מען האט צוגעגעבן אז זי האט עניני נדות און מען דארף וואטשן אויף דעם, סאו מען געבט סתם אזא זאג אז מאך נישט גארנישט, דו סאונדסט פונקט ווי מענדל ר' מאטעלעס, מענדל האגער המצרי. און גיבער. ער האט אמאל געזאגט אז די פרויען וועלן זיך אים דרייען איבעראל און נעמען אים מיט אלע פרויען ארויסווארפן. נעם א גאן שיס זיי אלע אויס דו משוגענער וואס דו ביסט. נאר דו האסט געמעגט האבן א פרוי וואס? צו דיין איידעם דער יוסף מאיר טווערסקי האט געמעגט האבן דיין טאכטער פאר א פרוי און נאכדעם איז ער געגאנגען זינדיגן? קאם אן! באבאווער רב יו אר גאוינג טו סטראנג און איך מיין אז דאס גאנצע פארוואס דער איז געקומען דארטן דער מוני רעווערענד מון פארוואס ער איז געקומען צו אייער טיש דאס ערשטע מאל אין לעבן, ווייל ער, דער משה וואלפסאן, וויל מתקן זיין דאס טיפשות וואס רבי אהרן קאטלער האט געוואלט איינפירן אין אמעריקא, מען זאל נישט לערנען קיין שפראך, און ער האט אמאל זיך אנגערופן, ברוך השם ביי מיר אין לעיקוואד לערנט מען נישט, יעצט גיי איך אין גאנץ אמעריקע איבערדרייען, און דער אייבערשטער האט אים אהיים גענומען. ער האט געזאגט, אויף דעם ברויך איך דיך נישט דא, איך האב געברויכט זיך אויפשטעלן א מבצר התורה, אבער דו מוזט פארשטיין, אידן מוזן האבן פרנסה. יעצט ווען דער רבי דער באבובער דער רב זאגט ווען א בחור טאר נישט גיין, א אינגערמאן מעג גיין, צו א אינגערמאן זאל גיין, צו א אינגערמאן וועל איך מיך דורכשמועסן וואו צו גיין, אזוי ווי א רב דארף נעמען רעספאנסעביליטי פאר די קהילה, איך וועל דיך אויספרעגן וואו דו גייסט, איך וועל אפילו אראפגיין זעהן וואו דו גייסט, איך ווייס איך האב געהאט אמאל א שכן א איד האט חתונה געמאכט א טאכטער האט ער מיר געזאגט. און יעדעס מאל מיינע טעכטער האבן געהאט דזשאבס בין איך מיטגעגאנגען אפאר טעג זעהן ווי, וואס, ווער און ווען, ווי קען געשעהן א פראבלעם. איך דארף מיטגיין אין אין סקול, איך דארף גיין אויף איסט סעווענט סטריט ווי טורא האט דעם קאלעדזש, צו זיי האבן נאך אויף אפאר פלעצער, און גיין זעהן וואטס גאוינג אן דער. געט א לייג אויף א סטעיטמענט, נאו עדיוקעישאן. טאר נישט גיין אין קאלעדזש. אין די פרייוועט סקולס מעג מען יא גיין, און נעמען קאורסעס מעג מען יא. און פון ווי לעבט האלב באבוב אפשר קענסטו מיר זאגן? און ווייל אפאר האבן מצליח געווען אין מסחר מיינט א יעדער קען דאס נאכמאכן? הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם נישט יעדער איז געווארן א מיליאנער און דאס איז די זאך וואס די רבנים פארשטייסט איינער דרייט אן דעם צווייטן ס'איז מסתם וואלפסן איז געקומען ווייל די ר' אהרן קאטלער האט נישט געהאלטן אז מ'זאל לערנען די אלע זאכן די לימודים וויל מען יעצט אז די חסידים זאלן אויך נאכגיין נאך די ליטוואקען. אונז גיי מיר נישט נאך נאך ענק, אונז האמיר מיט ענק גארנישט, עטס גייטס ענקער וועג אונז מיר גייען אונזער וועג, און דערווייל זעה איך ס'איז דא מער ליטוואקן וואס זענען געגאנגען אין היי סקול און אין קאלעדזש און זיי האבן דעגריס ווי ביי די חסידים, איך זעה דזשאדזשעס, איך זעה פעדערל דזשאדזשעס, איך בין געווען אמאל כ'האב געמאכט א מקווה אין מעין, אין בענגאר מעין, האב איך געזען א פעדערל דזשאדזש א ליטווישער איד וואס האט א שיעור יעדן טאג א. פעדערל דזשאדזש, און ער גייט מיט א בארד. איך זעה עס זענען צושפרייט מפוזר און מפורד, איך בין אמאל געווען צו באקוקן א מקווה אין א שטאט אין סיאטל וואשינגטאן האב איך געזען דריי פיר הונדערט כולל יונגעלייט לשעבר זענען שוין היינט געווארן ארבייטער ווייל זיי האבן שוין געלערנט צען פופצן יאר אין כולל העלפט האבן געארבעט פאר מייקראסאפט זענען אלע עדיוקעיטעד, און די אנדערע העלפט האבן געארבעט פאר די עירליין באואינג, פאר די וואס מאכן די פליגערס. וואט קיינדא נאנסענס איז דאס וואס די ליטווישע וויל דיר פארדרייען א קאפ? זאג דעם ליטווישן איך האב פינף הונדערט אינגעלייט צו טויזענט אינגעלייט איך דארף זיי זוכן פרנסה, פרעג דעם וואלפסן צו ער וויל זיי געבן פרנסה וועט ער דיר ענטפערן ניין, ער האלט דיר נישט ביים געבן גארנישט. סאו דאונט געט קעריד עוועי, דו מי א פעיווער, לאז דיך אפ מיט די אלע זאכן, טריי צו עוועליועיטן דיין. חסידות צו דיין רבנות און זעהן וויאזוי מען קען העלפן יונגעלייט, און מאך דיר נישט צו טוהן וואס יענער פון דיר האלטן ביקאז יור נאט גאנא פליז עיט ביליאן פיפל, כ'וויל דיך בעטן א טובה, דאס גאנצע וואס דו ביסט אזוי אנגעוויזן אין יעדן איינעם, אין ר' אהרן ביסט אנגעוויזן אין זיין שחיטה, און פעדעפיילס ביסט אנגעוויזן אז מען זאל נישט גיין צו די פאליס, נאר מען זאל זיך באהאלטן, דו האסט דיין אייגענע אייניקל נישט געלאזט גיין צו די פאליס, וואטש וואס וועט נאך אויסוואקסן פון אים, וועיט ענד סי, מיינסט אז ס'איז דא אפאר טאלער דורך וועט ער זיין נארמאל? און דו האסט נישט געלאזט אז אין דיין קעמפ זאל מען גיין צו די פאליס, איז אריין אין באבובער קעמפ און מען האט עס גענומען א גוטן לויער, עס איז נישט געווען מער ווי טרעספעסינג. סאו די שחיטה מוזטו נאכטאנצן ווייל רובין האט א שחיטה ווילסט דיך נישט צוקריגן מיט, ס'קומט צו. גיין אין קאלעדזש מוזטו נאך טאנצן פאר וואלפסן, זאג וואלפסן האט דיר אמאל עפעס געטוהן? ס'קומט צו טשיילד אביוז מוזטו נאך טאנצן די גאנצע שטאט, דו האסט מורא צו זאגן דיין מיינונג? סאו בעיסיקלי בין איך מער באבובער רב ווי איר, אייערע מענטשן הערן מיין מיינונג מער וויפיל זיי הערן אייער מיינונג. דיין טאטע האט דיר געגעבן א פעלד זאלסט עס גוט באארבעטן, סאו זען די אינגעלייט זאל האבן. געלט און פרנסה און ס'זאל זיי גרינג גיין, און נישט אז דו זאלסט אנהייבן מיט די אלע זאכן וואס דאס איז הפך פון וואס די וועלט דארף האבן, מען מוז האבן א פאך צו האבן א דזשאב, און נאכדעם קוק אהער, דיינע אייגענע חסידים לאכן פון דיר, זיי האבן אלעס ארויפגעלייגט אויף מאדערן טעקנאלעדזשי, סאו בעיסיקלי ווי קומסטו אן? לעב אין ריאליטי און זע די חסידים זאלן דיך פאלגן, נישט מאך די ווילדע זאכן זאגן אז מען טאר נישט האבן די טעקנאלעדזשי און זיי נוצן עס, ווייל דעמאלטס גייען זיי דיך נישט פאלגן און קומען דאווענען אויך נישט און און קומען לערנען מיט א חבר אויך נישט. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, דו ביסט נישט מפרש, זאגסט מען זאל לערנען מיט שוואכע בחורים, ווער זאל לערנען מיט זיי? ווער? דאס איז די גרעסטע חורבן וואס האט אנגעמאכט די סעקשועל אביוז, ווייל מען האט געלערנט מיט א שוואכן בחור. א שוואכער בחור איז א וויקטעם. ווייל מען ווייסט, ער ווייסט, ער מוז אנקומען צו דיר צום לערנען און דו שטעלסט אים אויף די פיס, און דו ווייסט אז יענער איז שוואך, ווייסט מען דאך אז אפילו יענער גיין דערציילען וועט מען לאכן, ממילא איז עס א חרבן. זאג וואו מען זאל לערנען, אין בית מדרש, צו מען מעג לערנען אין ווייבער שול צו אין פאליש אויך, צו מען מעג לערנען ביי יענעם אינגערמאן אינדערהיים אויך, און אפילו צוויי אינגעלייט וואס איינער איז א שוואכער טאר מען נישט לערנען נאר. ווי יעדער קען זעהן, ווייל יונגעלייט זענען פונקט אזוי זינדיג גארנישט ווייניגער ווי בחורים, און אלטע אידן מיט לאנגע ווייסע בערד וואס האבן שוין קענסער אין די לונגען און אין מאגן לויפט נאך נאך קינדער אין מקווה. די תאווה שטעלט זיך נישט אפ ביז מען דעקט אים צו אין גרוב. איך ווייס נישט, איך וואלט געוואלט אמאל אויפגראבן א קבר פון א פעדעפייל, איך וואלט געוואלט אויפגראבן פון די אלע וואס איך זאג די נעמען וואס זענען שוין אפגעשטארבן, אפשר אונטערערדיש טרייען זיי אויכעט, הו נאוס. קען שוין היינט גארנישט וויסן. אבער ווען ער לעבט איז ער א עלול צו זיין דער גרעסטער פעדעפייל. זאגט ס'זאל לערנען מיט שוואכע בחורים? נאו וועי! צו מיט א שוואכן חבר? נאו וועי וואס מען מעג דאס צולאזן! נאו וועי! און נא טאמער יא, טאמער איז עס, דארף עס זיין אין בית מדרש און נישט אין ווייבער שול און נישט אין די פאלישלעך. און דאס דארפט איר פאררעכטן, איר דארפט דאס אלעס מסביר זיין פונקטליך. אבער דעם וואס ער זאגט אז מען זאל האבן. א שוואכערן שוואכע בחורים לערנען מיט שוואכע בחורים, דאס ווייזט איז כאילו איינער וואס האט א גוטן קאפ און דער שוואכער בחור דארף צו אים אנקומען, איז במילא גייט ער אים נאכדעם מאלעסטן אויך. ס'איז אזוי ווי צו כאפן א היטש מיט א מענטש, דארפסט אנקומען צו די רייד, מוזטו אים לאזן ער זאל דיך טאטשן. סאו איך וויל אייך בעטן א זאך, טרייטס נישט נאכצוגיין מיט די אלע סיקריקים חברה, ווייל די זענען ביז יעצט נישט גוט געפארן, און טאמער וועט איר נאכגיין זיי, וועט איר אויך נישט גוט פארן. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך וואס איז געשען די וואך, איינער קאלט מיך אפ א אינגערמאן, אינגערמאן איך ווייס מידל עידזש, און ער זאגט מיר זאלסט וויסן איך האב א גרויסן פראבלעם, דו רעדסט אויפן האטליין וועגן נגיעות פון א נדה, חיבוק ונישוק פון א נדה, וועגן נדות פון א פניה, אז ס'איז פונקט אזא נדה, זאגט ער, איך וויל דיר זאגן דעם אמת, איך האב דאס אלעס נישט געוואוסט, איך האב באמת נישט געוואוסט, איך האב געוואוסט זי איז נישט קיין אשת איש, ס'איז דא דא א גרושה אין בארא פארק זאגט ער, זי איז אוועילעבל פאר אפאר דאלער, יעדער קען זי שוין, זי קאלט אפ, היינט קען איך מארגן נישט, מ'האט געוואוסט זי איז א פנויה, ער זאגט מיר האבן זיך צוזאמגעזעצט עטליכע די וואס זיי גייען דארט, און זיי קענען זיך איינער דעם אנדערן, איך האב עס שוין מסביר געווען, קיינער זאגט נישט אויס אויף יענעם, ביקאוז דעי העוו אלל דע סעים טו לוז.

זאגט ער נאר איך האב א קשיא פארוואס האט מען דאס נישט געלערנט אין חדר? זאג איך איינס פון צוויי זאכן אדער דער רבי האט נישט געוואלט זאלסט וויסן ווייל נאכדעם מסתם כאפן וואס ער טוט מיט דיינע טעכטער, אדער האט דער רבי אליין נישט געוויסט. געקומען פון היטלער און צובראכענע מענטשן, רובם ככולם זענען נישט געגאנגען אין קיין חדר אין א ישיבה נאך ווייל זיי זענען געווען קליינע קינדער, און די מלחמה איז געווען אין די שווערסטע צייטן, און במילא האבן זיי אליין נישט געוויסט, און מען האט אויך נישט גענומען דעם בעסטן תלמיד חכם פארן מלמד, מען האט גענומען ווי מען פלעגט עס רופן, א שלעפער. דער שלעפער אין שול וואס האט זיך געדרייט האט מען געזאגט אט דו ביסט גוט צו זינגען מיט די קינדער. סאו וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז, דאס וואס די רבנים זענען ברוגז אז מ'רעדט אזוי גרעפיק וויל איך ענק זאגן, נישט דא נאך אזא געזונטע געווער קעגן יצר הרע, און ס'איז נישט דא נאך אזא געזונטער זעלנער זאל זיך שלאגן פארן אייבערשטן ווי א געלערנטער זעלנער וואס מ'לערנט מיט אים רצון השם. דאס איז דער בעסטער געווער און דער בעסטער זעלנער איז. וויל איך ענק זאגן, אזוי ווי אונז האמיר פארפאסט די באוט, מ'האט מיט די אינגעלייט נישט געלערנט, און זיי לויפן נעבעך ארום זומער, און זיי מיינען זיי טוען נישט קיין איסור ווייל ס'איז דאך א גרושה, וויל איך בעטן די רבנים מען דארף אנהייבן צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט. איך וואלט עס געקענט רעדן און איך רעד דערפון, אבער איך האב א פראבלעם, מיין פראבלעם איז אז ס'האט זיך מיך גע'אסר'ט, מילא האב איך נישט נאר פופציג אויסהערערס לויט שרול האגער, סאו וואס זענען מיט די איבריגע? און איך האלט אז מען דארף אנהייבן אין די ישיבות אביסל מער צו לערנען פון די זאכן. דערס נאטינג ראנג, יעדער בחור ווייסט אלעס, איך האב געהאט א ישיבה, איך האב דורך געווארפן דרײַ הונדערט בחורים, כ'האב א ישיבה פאר חתנים, איך פלעג מיט זיי לערנען, כ'האב געמאכט שארטס, אויף וועסתות, איך זעה היינט מאכט מען עס איבעראל נאך, איך קען ענק זאגן כ'האב קיינמאל נישט געזאגט פאר א בחור וואס מען זאל טון און וואס מען דארף טון, כ'האב נאר געדארפט זאגן ווען מען טאר נישט טון און וואס מען טאר נישט טון. דאס ווייזט ווי עדיוקעיטעד היינט די בחורים זענען, און די יונגלעך, און די מיידלעך, זיי ווייסן מער, ווי אונז ווייסן מיר היינט נאך צ. דרייסיג פערציג יאר נאך די חתונה, סא כ'וויל בעטן די רבנים, די צניעות ליגט נישט אין וואס עטץ מיינטס די צניעות ליגט, די צניעות ליגט אז מען זאל באמת אנהייבן צו לערנען די אינגעלייט און בחורים אויך, מען זאל זיי לערנען וואס זיי דארפן, מען זאל זיי לערנען אז אנצורירן א נדה איז אן איסור, אנצורירן א חבר ווי מען טאר נישט איז אן איסור, הוצאת זרע לבטלה איז אן איסור, און משכב זכר איז אן איסור, און. משחק זיין דרך אברים דאס איז אן איסור, מיר דארפן דאס זיי לערנען. דעמאלטס אז אונז עמיר זיך אנהייבן צו פירן בקדושה, עט אונז דער אייבישטער העלפן אז ער עט אויסהערן אונזערע תפילות, און ער עט נעמען און שיקן אונז דעם גואל צדק במהרה בימינו אמן, ווייל אויף דעם איז חרוב געווארן די בית המקדש, שוחטי הילדים תחת כל עץ רענן ווי דער נביא זאגט, מען האט געזינדיגט אונטער יעדן צווייגהאפטיגן. בוים וואס אן אנדערע האט נישט געקענט זען וואס דו טוסט האט מען געזינדיגט, מ'דארף זייער וואטשן די קעמפס, עס קומט יעצט אזוי תשעה באב, דער רבי וועט נישט קענען פארלערנען מיט די קינדער, ער וועט זיין שוואך, מען דארף נעמען מענטשן וואס זענען בעלי כח וואס זיי פאסטן גוט און זאלן וואטשן די קינדער און אזוי ווייטער, שוין, האטס מיר אלע א פרייליכן שבת, און איך האף איך קום אי"ה צו זאגן די איבעריגע דעוועלאפמענטס די אנדערע וואך. עס גייט זיך ציען ווייטער די דעוועלאפמענטס פון ר' שלמה אהרן'ס קעיס, זייטס אלע געזונט און א גוטן שבת כל טוב.